בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף קוף גימל, מ'הייבט אן דף קוף בית עמוד בית אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, קושרין נימה במקדש, נימה איז דאס א שטריק פון א כינור פון א פידל פון די הארפ, ס'איז געווען אזא סארט פידל וואס מ'פלעגט נוצן אין בית המקדש, איז געווען אויף דעם א שטריק, און מ'פלעגט זיך שפילן מיט די פידלעך שבת אויכעט, די לווים פלעגן דארפן שפילן מיט די פידלעך ווען מ'האט מנסך געווען די וויין, און במילא דאס איז א חיוב וואס מ'דארף אויך טון שבת, זאגט אונז די משנה אז טאמער איינע פון די שטריקלעך, פון די כינור האט זיך אראפגעפליקט מעג מען עס צוריק צובינדן שבת אפילו מ'איז עובר אויף די מלאכה פון קושר, פון דעסוועגן היות וואס א מצוה צו שפילן מיט די פידל מיט די כינור, און מ'עט זען אין די גמרא די משנה גייט כשיטת ר' לעזער אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, וואס טייטש נישט נאר א מצוה אליין איז דוחה שבת נאר אלעס ארום און ארום איז אויך דוחה שבת, און ממילא נישט נאר שפילן מיט די פידל איז דוחה שבת נאר פאררעכטן די פידל איז אויך דוחה שבת, אבער לא במדינה, וואס טייטש אינדרויסן פון בית המקדש פארשטייט זיך טאר מען דאס נישט טון. פארוואס ווייל מ'איז ממש עובר אויף די מלאכה פון קושר, אבער זאגט די משנה ואם בתחילה כאן וכאן אסור, וואס טייטש אפילו אין בית המקדש וואס מ'האט מתיר געווען צוצובינדן די שטריק אלס מכשירי מצוה איז אויך נאר ווען ס'האט זיך אפגעפליקט דער שטריק שבת און ממילא מכשירי מצוה דארף מען עס פאררעכטן, אבער טאמער ס'האט זיך אפגעפליקט פאר שבת אדער מ'האט קיינמאל נישט געלייגט קיין שטריק אויף דער פידל סתם אזוי, דא טאר מען שבת נישט צובינדן אזא סארט שטריק ווייל דאס הייסט נישט מכשירי מצוה, מכשירי מצוה וואס מ'האט געקענט טון ערב שבת, איז מען נישט מתיר צו טוהן שבת, און פאר דעם זאגט די משנה אז דאס טאר מען נישט טוהן. זאגט די הייליגע גמרא, ורמינהי כ'על דיר א סתירה פרעגן פון א ברייתא אויף אונזער משנה, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, נימת כינור שנפסקה לא היה קושרה אלא עונבה, אז טאמער א שטריק פון א פידל האט זיך אפגעפליקט, האט מען עס נישט צוגעבינדן מיט א געהעריגע קניפ, נאר מען האט געמאכט א עניבה, עניבה דאס איז אזוי ווי א טיי וואס אזוי מען בינדט צו די שיך, בינדט מען צו מיט אזא סארט קניפ וואס מ'קען גרינג עפענען, איז נאר מיט א עניבה האט מען צוגעבינדן און אין אונזער משנה שטייט געהעריג קושרין, איז עס א סתירה מיט די ברייתא? ענטפערט די גמרא, לא קשיא ס'נישט קיין סתירה, הא רבנן והא ר' לעזער, וואס טייטש אונזער משנה גייט כשיטת ר' לעזער, אזוי ווי מ'האט פריערט אויסגערעדט, און די ברייתא גייט כשיטת חכמים אזוי ווי מ'וועט יעצט זען, און די גמרא איז מסביר, לר' לעזער דאמר מכשירי מצוה דוחין את השבת. קושרה, לויט ר' לעזער, אז נישט נאר די מצוה אליין איז דוחה שבת נאר די מכשירי מצוה אויכעט, מעג מען מאכן א קניפ אפילו מען איז עובר אויף די מלאכה פון קושר, מה שאין כן לרבנן דאמרי אין דוחין, די חכמים קריגן זיך אויף ר' לעזער, און זיי זאגן מכשירי מצוה נישט דוחה שבת, און פארדעם, די ברייתא גייט כשיטת חכמים, און פארדעם זאגט די ברייתא עונבה, אז מען מאכט אן עניבה, ווייל א געהעריגע קניפ איז א מלאכה, און ס'איז מכשירי מצוה וואס איז נישט דוחה שבת, א עניבה איז נישט קיין מלאכה, און ממילא זאגט די ברייתא דאס מעג מען טון. איי פרעגט די גמרא, אי ר' לעזער, אפילו לכתחילה נמי, טאמער טאקע די משנה גייט כשיטת ר' לעזער אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, אויב אזוי פארוואס זאגט די משנה אז דאס איז נאר ווען די שטריק האט זיך אפגעפליקט שבת אליין? טאמער ס'גייט כשיטת ר' לעזער אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, איז אפילו ס'האט זיך אפגעפליקט פון פאר שבת אדער אפילו ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין שטריק אויף די פידל, זאל מען מעגן ארויף לייגן אלס מכשירי מצוה, און ממילא זאגט די גמרא אלא לא קשיא, הא רבי יהודה והא רבנן, די חילוק צווישן די משנה און די ברייתא איז אז די ברייתא גייט כשיטת חכמים און די משנה גייט כשיטת רבי יהודה, וואס די תירוץ איז פשט אזוי, בעצם לויט די תירוץ האלט יעדער איינער ווי ר' לעזער אז מכשירי מצוה דוחים את השבת, נאר וואס ס'דא א מחלוקת וואס איז די דין פון אן עניבה, רבי יהודה האלט אז א עניבה איז אסור מדאורייתא, וואס טייטש עניבה איז פונקט ווי א קושר, אלעס איז קושר, די חכמים קריגן זיך, און די חכמים זאגן אז אן עניבה איז שוואכער ווי א קושר און ממילא עניבה איז נישט אסור מן התורה, און פארדעם זאגט די גמרא אזוי, אונזער משנה, וואס די משנה זאגט מען מעג מאכן א געהעריגע קניפ, גייט כשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה זאגט א קניפ און א עניבה איז די זעלבע זאך, און פארוואס זאל מען מאכן עניבה, א קניפ און עניבה איז די זעלבע זאך, מכשירי מצוה דוחין שבת, מאך שוין דעם קניפ, מה שאין כן לויט די חכמים, וואס די חכמים זאגן עניבה איז נישט קיין קושר, מען איז נישט עובר אויף קושר ווען מען מאכט א עניבה, אויב אזוי זאגן די חכמים, מאך נישט קיין קניפ, מאך נאר א עניבה, איידער זיין נישט עובר ווי איידער זאלסטו עובר זיין אויף די מלאכה פון קושר. איי פרעגט די גמרא, ורבי יהודה אליבא דמאן, דער תירוץ האט דאך יעצט געזאגט אז ס'גייט כשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה זאגט אז קושר און עונב איז די זעלבע זאך, און ממילא קען מען מאכן א געהעריגע קשר, ווי וועם זאגט ער דאס? אי אליבא דרבי אליעזר קאמר, טאמער ס'גייט טאקע כשיטת רבי אליעזר, אזוי ווי אונז האבן מסביר געווען, אז מכשירי מצוה דוחין שבת אפילו לכתחילה נמי, אויב אזוי איז ווייטער צוריק שווער, פארוואס טאר מען נישט גיין לכתחילה צובינדן א נייע שטריק, ווייל ס'איז מכשירי מצוה, און זאגסט דאך אז פאר מכשירי מצוה מעג מען טון אלע זאכן, איז דא אויכעט, בינד צו א נייע שטריק מען זאל קענען שפילן מיט דעם פידל אלס מכשירי מצוה, דער תירוץ האט מען נאך אלץ נישט פארענטפערט, אלא נאר ממילא זאגט די גמרא לא קשיא נישט קיין סתירה, הא ר' שמעון הא רבנן, די ברייתא גייט כשיטת ר' שמעון, און די משנה גייט כשיטת חכמים, און אזוי ווי מען וועט יעצט זען אז די חכמים האלטן אז אפילו מכשירי מצוה איז טאקע דוחה שבת, אבער דאס איז נאר ווען ס'געשעהן שבת אליין, אזא סארט זאך וואס וואס מ'קען טוהן ערב שבת איז נישט דוחה שבת, ווי דאס די חכמים, די תנאים האבן געלערנט אין א ברייתא, בן לוי שנפסקה לו נימה בכינור, קושרה, די חכמים זאגן דא אין די ברייתא אז א בן לוי וואס האט זיך אים אפגעפליקט א שטריק פון זיין פידל מעג ער צובינדן א נייע שטריק מיט א געהעריגע קניפ, און ממילא קודם כל זעהן מיר דא די חכמים, די חכמים זאגן קלאר אז דאס איז נאר ווען ס'האט זיך אפגעפליקט שבת אליין, נאר דעמאלטס מעג מען צובינדן א נייע קניפ, נישט ווען ס'געשענט פון ערב שבת, ממילא קודם כל האמער די חכמים, ר' שמעון אומר עונבה, ר' שמעון זאגט מ'טאר נישט מאכן א געהעריגע קניפ, מ'מעג נאר מאכן אן עניבה, דאס איז דער ר' שמעון וואס די ברייתא גייט כשיטת ר' שמעון טאקע אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז מ'טאר נישט מאכן א קניפ נאר אן עניבה, ווייטער איז דא דא א דריטע תנא וואס די ברייתא ברענגט ר' שמעון בן אלעזר אומר, אף היא אינה משמעת קול, אלא משלשל מלמטה וכורך מלמעלה או משלשל מלמעלה וכורך מלמטה. ר' שמעון בן אלעזר קריגט זיך טעכניש אויף די תנא קמא און ער זאגט אז בעצם די קול קומט ארויס בעסער אז מען ברענגט נישט א נייע שטריק נאר מען נוצט די אלטע שטריק מען שלעפט עס אויס בעסער וואס טייטש די אלטע שטריק האט זיך צוריסן לאמיר זאגן ס'הענגט פון אויבן שלעפט מען עס אראפ ביז אונטן און אזוי בלייבט די אלטע שטריק אויפן פלאץ און ס'געט ארויס א בעסערע קול די זעלבע זאך פארקערט וואס דאס איז בעצם אויך א מלאכה ער זאגט בעצם פונקט ווי די תנא קמא אז מען מעג טון א מלאכה שבת ווייל מכשירי מצוה דוחין שבת פון דעסט וועגן זאגט ער אז דאס איז א בעסערע קול מילא טוה עס אויף אזא אופן, על כל פנים האמיר שוין מסביר געווען די מחלוקת פון די משנה און די ברייתא אז די משנה גייט כשיטת די חכמים אז מען מעג טוהן א מלאכה ווען ס'איז מכשיר א מצוה אבער נאר ווען ס'איז שבת אליין נישט ווען מ'האט עס געקענט טוהן ערב שבת, און די זעלבע זאך די ברייתא ווען די ברייתא זאגט מ'זאל נישט מאכן קיין קשר נאר עניבה דאס גייט כשיטת ר' שמעון, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, הא והא רבנן, ביידע סיי די משנה סיי די ברייתא גייט כשיטת חכמים, איי אויב אזוי פארוואס אין די משנה שטייט מען מאכט א קשר, און די ברייתא שטייט אז מען מאכט א עניבה, ולא קשיא כאן באמצע כאן מן הצד, ס'ווענדט זיך ווי די שטריק האט זיך צופליקט, טאמער ס'האט זיך צופליקט אינדערמיטן, איז דעמאלטס אוודאי בעסער אז מען ברענגט א נייע שטריק, און אז מען ברענגט א נייע שטריק מאכט מען א געהעריגע קשר, מה שאין כן ווען ס'צופליקט זיך אין די זייט, איז אסאך גרינגער צו מאכן א עניבה און עס פארעכטן אזוי, און פאר דעם זאגן די חכמים אז ווען ס'צופליקט זיך אין די זייט וואס די ברייתא גייט טאקע ביי א ציור וואס האט זיך צופליקט אין די זייט דעמאלטס מאכט מען א עניבה נישט א קשר ווייל מען קען נוצן דעם אלטן שטריק ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, הא והא באמצע, סיי די משנה סיי די ברייתא רעדן זיך יא אז ס'האט זיך צופליקט אינמיטן, און די זעלבע זאך בעצם אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט אז די מחלוקת צווישן די משנה און די ברייתא איז טאקע א מחלוקת צווישן די חכמים און ר' שמעון, נאר פריערט האט מען געזאגט אז די משנה גייט כשיטת חכמים, וואס די מח די חכמים האלטן מכשירי מצוה דוחין את השבת, חוץ ווען ס'איז געשען ערב שבת, און די ברייתא גייט כשיטת ר' שמעון, וואס ר' שמעון האלט נישט אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, אבער לויט ווי די תירוצים מ'עט יעצט זעהן עט מען זעהן אז ר' שמעון האלט בעצם יא אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, נאר וואס דא איז דא א שפעציעלע גזירה וואס ר' שמעון איז גוזר, ואיבעית אימא הא והא באמצע, מר סבר גזרינן, ר' שמעון האלט מ'איז גוזר אז טאמער כ'על לאזן איינעם מאכן א געהעריגע קניפ אינדערמיטן איז מארגן עט זיך אפפליקן א שטריק פון די זייט מן הצד אזוי ווי מ'האט פריער געזען און ביי די זייט האט מען געזען אפילו די חכמים זאגן אז ווען ס'געשעט אין די זייט זאל מען מאכן א עניבה און ממילא זאגט ר' שמעון בין איך שוין גוזר אז אפילו ווען ס'געשעט אינמיטן מאך אויך נאר א עניבה און מר סבר לא גזרינן און חכמים זאגן מען זאגט נישט די גזירה און מילא לויט די חכמים איז דא טאקע א חילוק צווישן ווען ס'צופליקט זיך אינדערמיטן און ווען ס'צופליקט זיך אין די זייט און די משנה רעדט זיך ביי א ציור ס'האט זיך צופליקט אינמיטן, זאגן די חכמים קענסט מאכן א קשר, ווען ס'האט זיך צופליקט אין די זייט קען מען דעמאלטס רעדן, דעמאלטס וועסטו טאקע נישט טארן, מה שאין כן די ברייתא גייט כשיטת רבי שמעון, וואס רבי שמעון זאגט אלעמאל מאך א עניבה, ווייל איך בין אלעמאל גוזר אז ס'עט זיך אפשר צופליקן מארגן אין די זייט און דו וועסט נישט וויסן די דין, און מילא מעגסטו נאר מאכן א עניבה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, חותכין יבלת במקדש אבל לא במדינה, א יבלת, דאס איז א ווארצל וואס וואקסט אויף די הויט פון א בהמה, וואס מען טאר נישט מקריב זיין א בהמה ווען ס'האט א יבלת, מען דארף עס אפשניידן, און ממילא זאגט די משנה מען מעג אפשניידן א יבלת אין בית המקדש פון א בהמה, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מען טוט עס מיט די האנט און נישט מיט א כלי, אזוי ווי מען וועט שוין זען אין די גמרא, ווייל ווען מען טוט עס מיט א האנט איז פשט מען מאכט דא א שינוי, טאמער מען טוט עס מיט א כלי טאר מען דאס נישט טון שבת. ווייל מען איז עובר אויף די מלאכה פון חובל, אבער טאמער מען טוט עס מיט א האנט איז דאס נישט קיין מלאכה, ס'איז סך הכל א איסור מדרבנן, און דרבנן'ס איז נישט דא אין בית המקדש ווי מען האט געזען אין שבות במקדש, און דערפאר זאגט די משנה אז מען מעג מיטן האנט דאס טון אין בית המקדש, אבער ואם בכלי כאן וכאן אסור, טאמער מ'טוט עס מיט א כלי איז אפילו אין בית המקדש וועט מען נישט טארן, ווייל דאס איז ממש די מלאכה פון גוזז, און די משנה גייט נישט כשיטת ר' אליעזר אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, און ממילא טאר מען דאס נישט טון. זאגט די הייליגע גמרא ורמינהו, כ'וועל דיר א סתירה פרעגן פון אונזער משנה אויף א צווייטע משנה. שטייט אין די משנה די משנה זאגט אין פסחים, הרכיבו, טראגן א קרבן פסח ברשות הרבים, וואס א קרבן פסח איז דאך דוחה שבת, והבאתו מחוץ לתחום, און די זעלבע זאך ברענגען א קרבן פסח פון אינדרויסן פון תחום, וחתיכת יבלתו, אדער שניידן א יבלת פון א קרבן פסח, אין דוחין, איז נישט דוחה שבת, ר' לעזער אומר דוחין, ר' לעזער זאגט ס'איז יא דוחה שבת, וואס איז די מחלוקת? די פשוטע מחלוקת ר' לעזער גייט דא כשיטתו אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, און די תנא קמא זאגט אז מכשירי מצוה איז נישט דוחה שבת. יעצט אזוי, בעצם האבן מיר דאך געזען ביי אונזער משנה אז די משנה האט דאך געזאגט חותכין יבלת במקדש, מען מעג יא אפשניידן א יבלת, און פארוואס זאגט דא די משנה אז חתיכת יבלתו אין דוחין לויט די תנא קמא אז מען טאר דאס נישט אפפליקן שבת? ענטפערט די גמרא, ר' אלעזר ור' יוסי בר' חנינא, ס'דא צוויי תירוצים צו פארענטפערן די קשיא. חד אמר, די ערשטע תירוץ, הא והא בלחה, אז ביידע רעדן זיך מיט א יבלת א נאסע ווארצל, מ'וועט שוין זעהן א אויסגעטריקנטע ווארצל איז אסאך א קלענערע פראבלעם ארויסצופליקן ווי א נאסע, און ממילא ביידע רעדן זיך טאקע סיי די משנה דא און סיי די משנה אין פסחים רעדן זיך ביידע ביי א נאסע ווארצל, נאר וואס דען, ולא קשיא, כאן ביד, כאן בכלי. דאס אז די משנה לאזט, ווייל די משנה רעדט זיך מיט א האנט. מיט א האנט איז נאר א דרבנן, אין שבות במקדש, דערפאר מעג מען. מה שאין כן די משנה אין פסחים, וואס די משנה רעדט זיך דארט מיט א כלי, מיט א כלי טאר מען טאקע נישט טון, ווייל א כלי איז א איסור דאורייתא. וחד אמר, א צווייטע תירוץ, אז הא והא ביד, ביידע רעדן זיך יא מיטן האנט, ולא קשיא הא בלחה, הא ביבשה, ס'טייטש אז די משנה אין פסחים רעדט זיך ביי א נאסע ווארצל, און לויט די תירוץ לויט די צווייטע תירוץ איז אפילו ביי א נאסע ווארצל מיט די האנט איז אויך דא א פראבלעם, פארוואס ווייל אפילו טאקע מיט די האנט איז נאך אלץ דא א גזירת חכמים אז מען טאר דאס נישט אפפליקן, מה שאין כן די משנה וואס לאזט יא אפפליקן א יבלת אין בית המקדש רעדט זיך ביי א אויסגעטריקענטע ווארצל, און א אויסגעטריקענטע ווארצל בעצם איז נישט קיין דאורייתא אפצופליקן ס'נאר א דרבנן, און דערפאר האט מען עס מתיר געווען צו טון אין בית המקדש, פרעגט יעצט די גמרא, ולמאן דאמר הא ביד הא בכלי, וואס טייטש לויט די ערשטע תירוץ אז די משנה רעדט זיך ביד און די משנה אין פסחים רעדט זיך בכלי, מאי טעמא לא אמר הא בלחה הא ביבשה, וואס האט געארט פאר יענער מאן דאמר צו ענטפערן ווי די צווייטע תירוץ אז אונזער משנה רעדט זיך ביי יבשה און אז די משנה אין פסחים רעדט זיך ביי לחה, ענטפערט די גמרא, אמר לך. דער וואס האט געענטפערט די ערשטע תירוץ קען זאגן אז יבשה אפילו בכלי נמי שרי, מאי טעמא איפרוכי איפרכא, דער מאן דאמר האט געהאלטן אז א אויסגעטריקנטע ווארצל מעג מען אפילו אפפליקן מיט א כלי, און במילא קענסטו מיר נישט זאגן אז אונזער משנה רעדט זיך ביי א אויסגעטריקנטע ווארצל, און די משנה ביי אונז זאגט דאך קלאר אז די היתר איז נאר מיטן האנט, ווייל לויט די מאן דאמר איז מיט א אויסגעטריקנטע ווארצל קען מען אפפליקן אפילו מיט א כלי. און ממילא דערפאר האט די ערשטע מאן דאמר געדארפט ענטפערן אז ביידע משניות סיי דא און סיי פסחים רעדט זיך טאקע ביי א נאסע ווארצל, נאר אונזער משנה רעדט זיך ביד, און יענע משנה רעדט זיך בכלי, זאגט די גמרא למאן דאמר הא בלחה והא ביבשה, לויט די צווייטע מאן דאמר, מאי טעמא לא אמר הא ביד הא בכלי, פארוואס האט ער נישט געענטפערט די ערשטע תירוץ, אמר לך, ווייל ער קען ענטפערן בכלי הא תנן אם בכלי כאן וכאן אסור, וואס וועסטו מיר ענטפערן וויאזוי גייט די ערשטע תירוץ אז אונזער משנה רעדט זיך ביד, און די משנה אין פסחים רעדט זיך בכלי, אבער אויב אזוי זאגט דער מאן דאמר, וואס דארף דאס די משנה אין פסחים קומען לאזן הערן אז מיט א כלי טאר מען נישט אפפליקן? שטייט דאך שוין קלאר ביי אונזער משנה אז מיט א כלי טאר מען נישט אפפליקן, און דערפאר האט ער געענטפערט אז הא בלחה הא ביבשה. איי פרעגט די גמרא ואידך, דער ערשטער מאן דאמר וואס האט יא געענטפערט אז אונזער משנה רעדט זיך ביד און יענער משנה רעדט זיך בכלי, וויאזוי וועט ער פארענטפערן די קשיא? בעצם ווייס איך שוין די דין אז מיט א כלי טאר מען נישט פון אונזער משנה, ענטפערט די גמרא, הא דקתני התם משום דקא בעי איפלוגי רב לעזער ורבנן, וואס טייטש אוודאי פון אונזער משנה ווייס איך שוין אז ביד מעג מען בכלי נישט, איי פארוואס חזר'ט עס איבער די משנה אין פסחים, ווייל די משנה אין פסחים קומט אונז נישט טאקע לאזן הערן די דין, נאר די משנה אין פסחים וויל אונז קומען לאזן הערן סתם אזוי די מחלוקת פון די חכמים און רב לעזער, צו מכשירי מצוה דוחין את השבת צו נישט. און דערפאר האט ער געענטפערט דעם תירוץ אז אונזער משנה רעדט זיך ביד און יענער משנה רעדט זיך בכלי, ואידך, וואס טייטש די אנדערע מאן דאמר, די צווייטע מאן דאמר, פארוואס האט ער געמוזט איינזעצן אנדערש, פארוואס האט ער נישט געענטפערט אז דאס איז ביד און די משנה אין פסחים איז בכלי, פארוואס האט ער געענטפערט אז דאס איז בלחה דאס איז ביבשה, אויב מ'האט זיך יעצט גוט פארענטפערט, לכאורה דער ערשטער מאן דאמר האט זיך גוט פארענטפערט, ער זאגט משום דקא בעי איפלוגי רבי אליעזר ורבנן, וואס טוט ער מיט דעם תירוץ, ענטפערט די גמרא,

ס'טייטש טראגן א בהמה, און די זעלבע זאך ברענגען א בהמה מחוץ לתחום יום טוב, איז ביידע נאר איסורים מדרבנן, און ממילא איז אוודאי דאס וואס שטייט חתיכת יבלתו אויך נאר א איסור דרבנן, און דערפאר זאגט דער מאן דאמר קענסט מיר נישט זאגן אז דאס וואס שטייט דארט אז מ'טאר נישט שניידן א יבלת איז ווייל ס'רעדט זיך אז מ'טוט עס מיט א כלי מיט א נאסע יבלת וואס דאס איז א דאורייתא ווייל מ'דארף דאך טרעפן א דרבנן'דיגע ציור, און דערפאר האט ער נישט איינגעזעצט טאקע די צווייטע משנה אז ס'רעדט זיך אז מ'שניידט עס מיט א כלי. ואידך, וואס טוט די אנדערע מאן דאמר מיט די קשיא מיט די ראיה? זאגט די גמרא, ער האלט טאקע אז די גאנצע משנה דארט רעדט זיך פון דאורייתא'ס, סיי הרכיבו טראגן א בהמה, סיי טראגן א בהמה אינדרויסן פון א תחום, און סיי חתיכת יבלתו אלע דריי איז א דאורייתא, פארוואס? ווייל הרכיבו דלא כרבי נתן דאמר החי נושא את עצמו, וואס איז די סברה צו זאגן הרכיבו איז נאר א דרבנן? רבי נתן זאגט אז א חי נושא את עצמו, יעדע לעבעדיגע זאך איז נישט פשט דו טראגסט, ווייל ס'טראגט זיך אליין. ער קריגט זיך אויף רבי נתן. און די זעלבע זאך הבאתו מחוץ לתחום כרבי עקיבא דאמר תחומים דאורייתא. ער האלט אויך אז אינדרויסן פון תחום איז נישט קיין איסור דרבנן, ס'איז א איסור דאורייתא. און פאר דעם, אלע דריי זענען איסורים דאורייתא'ס קען מען שוין זאגן חתיכת יבלתו איז אויך א איסור דאורייתא, איז במילא פאר דעם זעצט ער עס איין מיט א כלי. זאגט יעצט אבער די גמרא. די גמרא גייט יעצט אפפרעגן די ערשטע תירוץ, די ערשטע תירוץ איז געווען מ'העט נאכאמאל דערמאנען אז ס'רעדט זיך ביי א נאסע יבלת, נאר אונזער משנה רעדט זיך ביד און יענע משנה רעדט זיך בכלי, און אויף דעם זאגט די גמרא מתיב ר' יוסף, פרעגט ר' יוסף א קשיא פון די המשך פון די משנה דארט אין פסחים, שטייט דארט אין פסחים אמר ר' לעזר, אז ר' לעזר האט געזאגט ר' לעזר ברענגט דא א ראיה אז מאכן א הכנה מכשירי מצוה איז דוחה שבת, זאגט ר' לעזר קל וחומר ומה שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת, אלו שמשום שבות אינו דין שידחו את השבת, מה דאך שעכטן א קרבן פסח וואס דאס איז א מלאכה איז דוחה שבת, כל שכן די אלע אנדערע זאכן וואס מ'האט דא אויסגערעכנט, למשל חתיכת יבלתו וואס דאס איז נאר א דרבנן, איז כל שכן אז ס'איז דוחה שבת, זעט מען דאך קלאר אז דא רעדט זיך פון א דרבנן אז די משנה דארט האט געהאלטן אז ס'איז דרבנן, און ממילא קענסטו מיר נישט זאגן חתיכת יבלתו רעדט זיך ביי א ציור וואס מ'טוט עס מיט א כלי, ווייל דאס איז א דאורייתא, איז קומט יעצט אויס למעשה אז מען האט דא אפגעפרעגט ביידע תירוצים, די ערשטע תירוץ וואס מען האט איינגעזעצט אז הא ביד הא בכלי, איז אט דאס האב איך יעצט אפגעפרעגט אז קען נישט זיין די משנה אין פסחים רעדט זיך בכלי, ווייל שטייט דארט קלאר אז ס'איז א דרבנן בכלי נישט קיין דרבנן, יעצט די צווייטע תירוץ אז אונזער משנה רעדט זיך ביבשה און יענע משנה אין פסחים בלחה, איז אויך נישט קיין תירוץ, אזוי ווי מען האט געזען, ווייל ביי א יבשה מעג מען אפשניידן אפילו מיט א כלי, איפרוכי איפרכא, ס'צעפאלט אליין, און ממילא ביידע תירוצים זענען אפגעפרעגט, און ממילא פאר דעם גייט רבי יוסף פארענטפערן די סתירה פון אונזער משנה מיט די משנה אין פסחים, אלא אמר רבי יוסף, און ממילא ענטפערט רבי יוסף הא והא ביד, סיי אונזער משנה סיי די משנה אין פסחים רעדט זיך ביד, ושבות מקדש במקדש התירו, שבות דמקדש במדינה לא התירו, ס'טייטש קענסט נישט פארגלייכן אונזער משנה מיט די משנה אין פסחים, אונזער משנה רעדט זיך אין בית מקדש אליין, אין בית מקדש אליין איז אוודאי אין שבות במקדש און דערפאר זאגט די משנה מעג אפפליקן א יבלת, מה שאין כן די משנה אין פסחים רעדט זיך ביי קרבן פסח, וואס א קרבן פסח איז דאך נישט אין בית מקדש אידן האבן עס געברענגט צו די בית מקדש, און מילא אויפן וועג צום בית מקדש דארט קען מען נישט אפפליקן דעם יבלת, פארוואס ווייל ס'איז נישט אין בית מקדש און מילא איז נישט דא די היתר פון אין שבות במקדש. יתיב אביי וקאמר להא שמעתא, האט אביי נאכגעזאגט דאס וואס רבי יוסף האט יעצט דא געענטפערט, איתיביה רב ספרא לאביי, האט רב ספרא א קשיא געפרעגט צו אביי אויף דעם תירוץ, שטייט אין די משנה האמיר דאך שוין געזען, היה קורא בספר על האיסקופא ונתגלגל הספר מידו גוללו אצלו, טאמער איינער זיצט אויף א איסקופא און די ספר האט זיך ארויסגעדרייט פון זיין הענט, מעג ער עס צוריק דרייען צו זיין הענט און מעג ער עס צוריק דרייען צו זיך, יעצט, אונז האמיר דאך געזען, וואס איז די סיבה מעג עס צוריקדרייען צו זיך אלס בזיון פון כתבי קודש, פארדעם לאזט מען עס נישט דארט איבער און מען דרייט עס פשוט ארום, נאר מען שלעפט עס צו זיך. יעצט, בזיון פון כתבי קודש בעצם איז די זעלבע סברה פון אין שבות במקדש, אזוי ווי אין בית המקדש האט מען נישט גוזר געווען קיין דרבנן'ס, איז די זעלבע זאך ווען עס קומט צו כתבי קודש האט מען אויך נישט גוזר געווען קיין דרבנן'ס, דאס איז די סיבה וואס מעג עס צוריקדרייען צו זיך כאטש בעצם וואלט עס געווען אסור, און דא איז דא א שפעציעלע היתר, און במילא פרעגט רב ספרא, והא הכא דשבות דמקדש במדינה הוא, דא רעדט זיך אויך פון אזא סארט שבות דמקדש, אבער ס'רעדט זיך נישט אין בית המקדש אליין, ס'רעדט זיך אויף א איסקופה ערגעץ וואו אינדרויסן, פון דעסט וועגן ולא גזרינן דילמא נפיל ואתי לאתויי, זעהט מען קלאר אז מ'איז נישט גוזר וואס טייטש אז חכמים האבן מתיר געווען א גזירת חכמים ביי א צורך ווען ס'איז דא א בזיון פון ספרי קודש אפילו ס'איז נישט אין בית המקדש אליין האט מען עס מתיר געווען, און ממילא ביי קרבן פסח זאל אויך זיין אזוי, אז אפילו סאיז נישט אין בית המקדש, זאל נישט זיין דארט קיין איסור דרבנן פון אפפליקן א יבלת ביד. זאגט די גמרא אבער וואס איז מין קשיא דאס, ולא אוקימנא באיסקופה כרמלית ורשות הרבים עוברת לפניה, דכיון דאיגדו בידו אפילו שבות נמי ליכא, זאגט די גמרא מיר האבן דאך שוין פארענטפערט דאס דארט אז סרעדט זיך נישט ביי א ציור אז דער מענטש זיצט אין א רשות היחיד און סהאט זיך ארויסגעדרייט צו א רשות הרבים דארט אוודאי איז מען יא גוזר, נאר סרעדט זיך אז די איסקופה איז א כרמלית, און פון א כרמלית רשות הרבים איז סתם אזוי נישט קיין דאורייתא סאיז א דרבנן, און דערפאר האט מען נישט גוזר געווען מען קען נישט מאכן א גזירה לגזירה, אבער נישט פשט אז מען זאגט אין שבות במקדש איז נישט קיין שפעציעלע היתר, און ממילא נישט קיין פארגלייך אינגאנצן, אוודאי קען זיין אז א קרבן פסח זאל מען נישט טארן אפפליקן א יבלת ווען מען איז נישט אין בית המקדש, און ווען מען זיצט אויף א איסקופה וואס די איסקופה איז א כרמלית און פון א כרמלית פאלט אריין די ספר צו רשות הרבים אוודאי מעג מען עס צוריק דרייען צו זיך ווייל ס'איז א גזירה לגזירה טאמער מען וועט גוזר זיין דא, און ממילא איז די קשיא נישט קיין קשיא. פרעגט די גמרא נאך א קשיא אבער איתיביה, פרעגט רב ספרא נאך א קשיא צו אביי, וויאזוי קענסטו מיר ענטפערן אז ס'דא א חילוק צווישן בית המקדש און קרבן פסח ווייל קרבן פסח איז נישט געווען אין בית המקדש, מיר האבן אבער געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין שבת משלשלין את הפסח לתנור עם חשיכה אז מען מעג אריינלייגן א קרבן פסח אין אן אויוון איידער ס'ווערט טונקל איידער ס'קומט אריין די שבת, אפילו בדרך כלל טאר מען נישט אריינלייגן רויע פלייש אין אן אויוון פאר ס'קומט אריין שבת ווייל ס'דא א גזירה טאמער מ'וועט מחתה זיין בגחלים, דא האט מען עס מתיר געווען, והא הכא דשבות דמקדש במדינה דא דאך אויך בעצם א שבות דמקדש וואס איז נישט אין בית המקדש מען בראט דאך נישט די פלייש אין בית המקדש ולא גזרינן שמא יחתה בגחלים און פון דעסט וועגן זע איך אז מען איז נישט גוזר און ממילא וואס עפעס ווען עס קומט צו חתיכת יבלתו איז מען יא גוזר אישתיק אביי איז שטיל געבליבן ער האט נישט געקענט פארענטפערן רב יוסף כי אתא לקמיה דרב יוסף ווען ער איז געקומען צו רב יוסף אמר ליה האט ער נאכגעזאגט פאר רב יוסף הכי אמר לי רב ספרא רב ספרא האט געפרעגט א גוטע קשיא אויף דיין תירוץ אמר ליה האט רב יוסף געזאגט צו אביי מאי טעמא לא תשני ליה בני חבורה זריזין הן? פארוואס האסטו נישט געענטפערט א פשוטע תירוץ וואס קענט ענטפערן אז בני חבורה וואס טייטש אז ס'איז דא א גאנצע חבורה מענטשן וואס צוזאמען בראטן זיי קרבן פסח איז דא א שמירה ס'טייטש זריזין הן איינער פאסט אויף אויפן צווייטן מ'איז מדקדק במצוות ווען מ'טוט א מצוה און פאר דעם דארט איז נישט דא קיין פראבלעם שמא יחתה בגחלים מה שאין כן ווען ס'קומט צו ברענגען א קרבן פסח וואס דארט איז נישט דא קיין גאנצע חבורה ווייל די חבורה דארף עס נישט ברענגען חבורה דארף עס עסן צוזאמען דארט אוודאי איז נישט געזאגט געווארן די היתר פון אין שבות במקדש ווייל מ'איז נישט אין בית המקדש ואביי, פארוואס טאקע אביי נישט געענטפערט די תירוץ? זאגט די גמרא ווייל אביי האט געהאלטן כהנים זריזין הן אמרינן, בני חבורה זריזין הן לא אמרינן, מען זאגט נישט בני חבורה זריזין הן, מען זאגט נאר כהנים זריזין הן, און ממילא האט ער געהאלטן אז דאס איז נישט קיין תירוץ, און ממילא איז נישט דא קיין סיבה צו זאגן אז ס'איז אנדערש א קרבן פסח ווי בראטן א קרבן פסח, און פארדעם וואלט בעצם יא געדארפט זיין אז מען זאל מעגן אפפליקן א יבלת ווען מען טראגט די קרבן פסח און ממילא איז די תירוץ פון ר' יוסף נישט קיין תירוץ. רבא אמר, רבא ענטפערט יעצט נאך א תירוץ צו פארענטפערן אונזער משנה וואס אין די משנה איז געשטאנען מען מעג יא אפפליקן א יבלת, פון די משנה אין פסחים שטייט אז מען טאר נישט, זאגט רבא ר' לעזער היא דאמר מכשירי מצוה דוחין את השבת, ומודה ר' לעזער דכמה דאפשר לשנויי משננין, וואס טייטש אונזער משנה גייט כשיטת ר' לעזער אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, און פאר דעם טאקע מעג מען אפפליקן דעם יבלת, איי אויב אזוי פארוואס טאר מען נישט מיט א כלי, טאמער מכשירי מצוה דוחין את השבת מיט א כלי זאל מען אויך מעגן, אויף דעם זאגט רבא ניין, ר' לעזער איז אויך מודה אז טאמער מען קען משנה זיין וואס טייטש מאכן א שוואכערע מלאכה, אוודאי זאל מען מאכן א שוואכערע מלאכה ממילא אוודאי ענדערש טון ביד ווי איידער מיט א כלי, מה שאין כן די משנה אין פסחים וואס דארט שטייט מען טאר נישט, די משנה גייט כשיטת חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' לעזער וואס האלט סתם אזוי נישט אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, און פארדעם טאר מען סתם אזוי נישט אפפליקן א יבלת אפילו נישט מיטן האנט, זאגט יעצט די גמרא מאי היא, ווי זעהט מען אז לויט ר' לעזער אז מכשירי מצוה דוחין את השבת איז ביי א פלאץ וואס מען קען משנה זיין און שוואכער מאכן די מלאכה דארף מען דאס טון, דתניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, כהן שעלתה בו יבלת, חברו חותכה לו בשיניו, א כהן וואס האט א יבלת א ווארצל אויף זיין גוף, וואס ער טאר אויך נישט טון די עבודה ווען ער האט א ווארצל אויף זיך, איז זיין חבר בייסט עס אפ מיטן ציין שבת, און אזוי קען ער ממשיך זיין טון די עבודה, און במילא קען מען מדייק זיין פון דעם, בשיניו אין, בכלי לא, מען מעג עס נאר אפפליקן מיט די ציין, נישט מיט א כלי, די זעלבע זאך חברו אין, איהו לא, נאר זיין חבר מעג, ער אליין טאר נישט, דארף מען פארשטיין מני, ווער איז דער תנא וואס האלט אזוי? אילימא רבנן? עסטו וועלן זאגן סגייט כשיטת חכמים, וואס די חכמים האלטן אז מכשירי מצוה איז נישט דוחה שבת, פון דעסטוועגן קענסטו מיר זאגן אז דאס איז נאר ביי די דאורייתא'ס, ביי די רבנן'ס זענען חכמים מודה אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, אויב אזוי אז די חכמים זענען מודה ביי איסורי דרבנן'ס אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, דערפאר זאגן זיי אז מיט די ציין העט מען מעגן, ווייל אז מ'פליקט אפ א יבלת מיט די ציין איז עס נישט קיין דאורייתא, ס'איז נאר א דרבנן, און דערפאר מעג מען דאס טון, אבער אויב אזוי, כיוון דאמרי רבנן בעלמא משום שבות, היות אז די חכמים האלטן טאקע אז מיט די ציין איז נישט קיין דאורייתא הכא מה לי הוא מה לי חברו, אבער אויב אזוי זיי מיר מסביר די צווייטע זאך פארוואס דארף עס זיין דווקא א חבר, פארוואס טאר דער איד אליין עס נישט אפפליקן מיט דיין ציין, נאר וואס דען העט מען מוזן זאגן אז ס'קען טאקע נישט זיין אז דער ברייתא גייט כשיטת חכמים, נאר וואס דען, אלא לאו, ר' לעזער דאמר בעלמא חייב חטאת, נאר וואס דען העט מען דארפן זאגן אז די ברייתא גייט כשיטת ר' לעזער, וואס ר' לעזער סתם אזוי האלט אז ווען איינער פליקט עפעס אראפ מיט זיין ציין פון זיין אייגענע גוף איז יא עובר אויף א דאורייתא עס איז א מלאכה פון גוזז, פון דעסטוועגן האלט ר' לעזער צוויי זאכן, קודם כל ווען א חבר פליקט אפ פון א אנדערע חבר א נעגל אדער א ווארצל אדער האר וואס זאל נאר נישט זיין דעמאלטס איז נישט קיין דאורייתא, ווען א מענטש טוט עס פאר זיך איז עס א דאורייתא ווען א חבר טוט עס נישט קיין דאורייתא, חוץ פון דעם האלט דאך ר' לעזער אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, און ממילא אז רב לייזער האלט מכשירי מצוה דוחין את השבת, וואלט א מענטש בעצם געדארפט מעגן אפפליקן זיין אייגענע יבלת ווייל ס'איז דוחה שבת, פון דעסוועגן זאגט ער ניין, ער זאל עס נישט טון אליין, נאר ווער זאל עס טון? זיין חבר, און ממילא והכא אף על גב דמכשירי מצוה דוחין את השבת כמה דאפשר לשנויי משנינן, זעהט מען דאך דא אז אפילו אז מען זאגט טאקע אז ס'איז דוחה שבת, אבער טאמער ס'איז דא אן אופן נישט דוחה צו זיין שבת, טאמער איז דא אן אופן נישט צו טון א דאורייתא נאר א דרבנן, אז די חבר זאל עס טון, זאגט רב לייזער, אוודאי די חבר זאל עס טון, די איד אליין זאל עס נישט טון. און ממילא האמיר א ראיה אז לויט ר' לעזער ווען מ'קען מצמצם זיין און נישט טוהן אזא הארבע מלאכה טוט מען אזוי מ'איז מצמצם אזוי ווי רבא האט געזאגט און ממילא שטימט טאקע רבא'ס תירוץ אז רבא האט געענטפערט אז אונזער משנה גייט כשיטת ר' לעזער אז מכשירי מצוה דוחין את השבת פון דעסוועגן זאל מען עס נאר טוהן ביד און נישט בכלי זאגט די גמרא אבער עס איז נישט קיין ראיה פון דא לא לעולם רבנן אוודאי דאס וואס שטייט דא אין די ברייתא אז א כהן וואס האט א יבלת זאל נוצן די חבר עס אפצובייסן קען אוודאי גיין כשיטת חכמים. איי אויב אזוי, טאמער ס'גייט כשיטת חכמים, און פארוואס דארף עס דווקא דער חבר טון? ער אליין קען עס אויך טון, ביידע דאך נאר דרבנן לויט די חכמים ווייל די חכמים האלטן אז אפילו ווען א מענטש פליקט אליין אראפ, ער בייסט אליין אראפ זיין אייגענע יבלת, האלטן חכמים ס'איז אויך נאר דרבנן. זאגט די גמרא ס'איז א טעכנישע זאך, ווייל ואי עלתה בכריסו, הכי נמי, הכא במאי עסקינן כגון שעלתה לו נשיכה בגבו ובאצילי ידיו, דאיהו לא מצי שקיל לה. ס'רעדט זיך נישט ביי א ציור וואס ער קען אפבייסן די יבלת, טאמער די יבלת אויפן בויך למשל, נאר ס'רעדט זיך ביי א ציור טאמער עס איז אונטער אונטער די האנט, אדער טאמער עס איז אויף זיין רוקן, און דערפאר זאגט די ברייתא מען זאל נוצן א חבר, אבער אוודאי טאמער א מענטש קען עס אליין טון, קען ער עס אוודאי אליין טון לויט די חכמים. פרעגט אבער די גמרא ואי רבנן, טאמער ביסט גערעכט אז די ברייתא גייט טאקע כשיטת חכמים, נשקליה ניהליה ביד, וואלט די ברייתא אויך געדארפט מתיר זיין פאר די חבר אפצופליקן די יבלת מיט א האנט נישט נאר מיט די ציין, פארוואס זאגט די ברייתא אז די חבר זאל עס אפפליקן מיט די ציין? לויט די חכמים, אפילו אז מען טוט עס מיט די האנט, איז עס אויך סך הכל דרבנן. איי, וואס א נפקא מינה? וואס א נפקא מינה צו מען זאגט מיט די האנט צו מיט די ציין? ווייל טאמער מען וועט טאקע זאגן מיט די האנט העט מען פארדינען עפעס, ווייל ותפשוט דר' אלעזר, מען העט קענען פושט זיין ס'טייטש מען העט זיך קענען אפלערנען דאס וואס ר' אלעזר האט געזאגט, ר' אלעזר האט געזאגט אויף א פלאץ א געוויסע חידוש, וואס טאמער די ברייתא וואלט אנגעכאפט, און די ברייתא וואלט אונז געזאגט אז די חבר מעג אפפליקן די יבלת מיט די האנט, וואלטן אונז געוואוסט די חידוש פון די ברייתא, ר' אלעזר וואלט עס נישט געדארפט מחדש זיין, דאמר ר' אלעזר. ווייל רבי אלעזר האט געזאגט מחלוקת, די מחלוקת וואס אונז האבן מיר דערמאנט יעצט אז ס'איז דא א מחלוקת צווישן חכמים און רבי אליעזר צו א מענטש מעג אפפליקן די אייגענע יבלת איז נאר א מחלוקת ביד אבל בכלי דברי הכל חייב, וואס טייטש דאס וואס אונז האבן געזען אז די חכמים האלטן אז ווען א מענטש פליקט אפ די אייגענע יבלת איז סך הכל דרבנן און רבי אליעזר זאגט ס'איז א דאורייתא דאס איז נאר ווען מען טוט עס מיט א האנט אבער טאמער א מענטש פליקט אפ אייגענע יבלת מיט א כלי איז יעדער מודה אז מ'איז חייב ס'איז א איסור דאורייתא אזוי זאגט רבי אלעזר יעצט טאמער די ברייתא וואלט אונז געזאגט אז די חבר מעג אפפליקן פונעם צווייטן חבר זיין יבלת מיט די האנט, וואלט איך געקענט זיך אפדרינגען פון דעם, אה, נאר מיט די האנט מעג מען, אבער מיט א כלי טאר מען נישט, אה, שטימט טאקע רב לאזער, רב לאזער האט אמאל געזאגט טאקע אז לויט די חכמים מעג מען נאר מיט א האנט נישט מיט א כלי, אבער יעצט אז די ברייתא זאגט אז מען מעג עס נאר טון מיט די ציין, יעצט קען מען שוין גארנישט אפלערנען לגבי א כלי, ווייל מיט די ציין מעג מען, מיט א האנט מעג מען בעצם אויכעט, און פארוואס שטייט דווקא מיט ציין, כ'ווייס נישט פארוואס שטייט דווקא מיט ציין. אבער די ברייתא רעכנט נישט אויס אלע ציורים, און במילא קען מען זאגן אז מיט א כלי קען מען אויך, מיט א ציין קען מען, מיט א האנט קען מען, מיט א כלי קען מען, טאמער זאגסט נאר מיט א האנט קען מען, דעמאלט ווייס איך אטאמאטיש מיט א כלי נישט, אבער טאמער זאגסט מיר מיט א ציין קען מען, און איך ווייס אליין אז מיט די האנט קען מען אויכעט, איז ווייס איך נישט וואס איז די דין מיט א כלי, אפשר מיט א כלי מעג מען אויכעט? ולטעמיך, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, לר' לעזער נמי לישקליה ניהליה ביד, ס'טייטש וויאזוי פארענטפערסטו, דו האסט מיר געוואלט זאגן אז די ברייתא גייט כשיטת ר' לעזער, און ר' לעזער זאגט אז מ'קען מאכן א שינוי זאל מען מאכן א שינוי, אבער אויב אזוי איך פארשטיי אלץ פיין וואויל, איך פארשטיי פארוואס די חבר דארף עס טון די איד אליין זאל עס נישט טון ווייל ווען די איד אליין טוט עס לויט ר' לעזער ס'איז א דאורייתא דערפאר זאגט ער די חבר זאל עס טון, אבער פארוואס זאל עס די חבר נישט טון מיט די האנט? פארוואס זאגסטו אז די חבר זאל עס אפבייסן? נאר וואס דען זאגט די גמרא ניין די קשיא איז א קשיא נאר אויף די רבנן נישט אויף ר' לעזער זאגט די גמרא אזוי, האי מאי, אי אמרת בשלמא ר' לעזער היינו דגזר יד אטו כלי. ס'טייטש גאנץ גוט לויט רב לעיזער, וואס מ'האט יעצט מסביר געווען אז רב לעיזער וויל מצמצם זיין די מלאכות וואס מער, און ממילא זאגט רב לעיזער אזוי, איך זוך צו מאכן וואס שוואכער די מלאכה דא, אוודאי מעג מען, מכשירי מצוה דוחין שבת, מ'מעג אלעס, אבער איך זוך צו מאכן וואס שוואכער, דערפאר זאג איך, בייס עס אראפ ווי איידער נעם עס אראפ מיט די האנט, ווייל בייסן איז נאך א שוואכערע מלאכה ווי מיט די הענט, אבער לויט די חכמים, אלא אי אמרת רבנן היא, נשקליה ניהליה ביד, אבער לויט די חכמים, די חכמים זאגן אז מען זאגט נישט מכשירי מצוה דוחין את השבת, נאר וואס? נאר ביי א דרבנן זאגט מען ס'איז דוחה שבת, און במילא איך זוך נישט צו מצמצם זיין גארנישט, איך, א דרבנן לאז איך יא, דאורייתא לאז איך נישט, קומט אויס למעשה אז לויט די חכמים איז נישטא קיין שום חילוק אויב ס'איז א דרבנן, איז מיר נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז א קלענערע מלאכה א גרעסערע מלאכה ווילאנג ס'איז דרבנן איז עס דוחה, און אז ס'איז נישט קיין דרבנן איז נישט דוחה. אויב אזוי וואס איז טאקע א חילוק לויט די חכמים צווישן א האנט און די ציין? און במילא איז מוכרח אז דאס גייט טאקע כשיטת ר' לעזער, און ס'איז מוכרח אז ר' לעזער האלט טאקע אז ווען מ'קען מצמצם זיין די מלאכה איז וואס בעסער וואס מער מ'איז מצמצם, און במילא שטימט שוין רבא'ס תירוץ, דאס וואס רבא האט געזאגט אונזער משנה גייט כשיטת ר' לעזער, און ס'שטימט שוין אויך אז אפילו לויט ר' לעזער אז מכשירי מצוה דוחין את השבת, מעג מען אפפליקן א יבלת מיט די האנט און נישט מיט א כלי, אפילו אז בעצם וואלט מען געמעגט מיט א כלי, אבער איך זוך צו מצמצם זיין און קלענער מאכן די מלאכה אלץ מער וואס בעסער, ותו לא מידי זאגט די גמרא, און אויף דעם איז נישט דא מער וואס מוסיף צו זיין, ס'טייטש די תירוץ פון רבא איז טאקע א גוטער תירוץ.